מלאכים א', פרק י"ט, אין דעם פרק לערנען די aftermath, וואס איז געשען נאך די גרויסע מעמד פון אליהו בהר הכרמל וואס יעדער האט געזאגט השם הוא האלקים, ווייזט אויס אפילו אחאב. נעקסטע טאג איז געווען אז אחאב האט אהיימגעקומען און פארציילט פאר איזבל וואס איז געווען. איזבל איז נישט געווען העפי בכלל מיט די גאנצע מעשה, זי האט געשיקט א שליח פאר אליהו הנביא אים זאגן, א שבועה, כה יעשון אלהים וכה יוסיפון, אזוי וועלן די געטער, אירע געטער, טון פאר מיך, ס'הייסט א לשון שבועה, אויב איך וועל נישט דאס טון וועל איך באקומען א עונש פון מיינע געטער, ווייל מארגן עסטו זיין טויט אזוי ווי די אלע פיר הונדערט נביאים וואס דו האסט געהארגעט, עסטו זיין די זעלבע פלעץ. שוין אליהו האט דאס געהערט אויך פארשטאנען אז ער איז אין א סכנה, איז ער ווייטער אנטלאפן, וואו איז ער אנטלאפן? באר שבע, פון יהודה, דארט האט ער איבערגעלאזט זיין נער, מיר האבן געלערנט פריער ער האט געהאט עפעס א גבאי, ער אליינס איז געפארן ווייטער, געפארן אין מדבר, ער האט זיך געזעצט ענליך צו יונה הנביא, געזעצט אונטער א רותם, עפעס א בוים, א בוש, און וישאל את נפשו למות ער זאגט פאר דער אייבערשטער, נעם דיך נעם מיך מיין נשמה, אויף וואס בין איך, וואס דארף איך לעבן, לא טוב אנכי מאבותי, דאס הייסט מיינע אלע זיידעס און אלע ענסעסטערס, מיינע אלע טאטעס זענען טויט, איך וויל אויך זיין טויט, מען קען שוין מיינען יעדער איינער שטארבט, פארוואס לעב איך דא? און וואס איז געווען די תשובה? עס איז נישט קלאר וואס די תשובה, וואס די משא ומתן אין די גאנצע פרק איז, אונז זאגן נאר וואס עס שטייט די מעשה, מען דארף טראכטן וואס עס מיינט, קומט א מלאך, רירט אים אן, און זאגט אים עס. שוין זעט ער אז מיטאמאל מראשותיו נעבן צום קאפ שטייט א עוגת רצפים, עפעס א סארט קיכן, עפעס א סארט ברויט, געמאכט אויף רצפים הייסט לכאורה א סארט גחלים וואס אויף דעם מאכט מען עס, און א קריגל וואסער, שוין האט ער עס געגעסן, צוריק געשלאפן, קומט נאכאמאל דער מלאך און זאגט עס עס אסאך ווייל ס'דאך נאך א לאנגע וועג צו גיין. שוין אזוי האט ער געטון, און ער איז געגאנגען א לאנגע צייט, פערציג טעג און פערציג נאכט איז ער געגאנגען, ביז ער איז אנגעקומען צו הר חורב, הר האלהים חורב, דאס איז די בארג הר חורב, הר סיני, ווי משה רבינו האט מקבל געווען די תורה, ווי משה רבינו האט געזען די סנה, און מיטאמאל ער קומט דארט אן צו די מערה, זעט ער אז, רשי זאגט דאס איז די מערה, די ונצבת בצור, וואס שטייט ביי משה, ס'איז געווען א מערה דארט ווי משה איז געווען, זאגט אים די אייבערשטער, רעדט מיט אים, די אייבערשטער פרעגט אים וואס ווילסטו דא, אליהו מה לך פה אליהו, עס הייסט, עס מיינט צו זאגן האלא, גוט מארגן, וואס גייט פאר. האט ער אים געזאגט זיין פראבלעם, ער זאגט קנא קנאתי איך האב זיך אנגענומען פאר דיך, פאר וואס די אידן האבן דיך אפגעלאזט, זיי דינען די עבודה זרה, זיי האבן צובראכן אלע דיינע מזבחות, געהארגעט דיינע נביאים, איך בין די איינציגסטע נביא און אפילו איך בין אין סכנה, מען וויל מיך הרג'נען. שוין, און וואס האט די אייבערשטער געזאגט? קום שטעל דיך נעבן דעם בארג און איך וועל אריבער גיין קעגן ווען די איז נישט קלאר וואס די רד"ק זאגט אפשר דאס איז געווען אזוי ווי א שכר אז ער האט געטון אזא מצוה האט ער באקומען א געוויסע גילוי א געוויסע מראה שכינה, און ס'שטייט דא איז די פעימאס פסוקים די אייבערשטער איז אריבער געגאנגען. קודם מיט א גרויסע רוח, גרויסע ווינט, לא ברוח השם, נאכדעם א גרויסע רעש, לא ברעש השם, נאכדעם א גרויסע פייער, לא באש השם, נאכדעם מיט עפעס א כמעט קול דממה דקה, נישט קלאר וואס די טייטש קול דממה דקה, א שטילע שטימע אדער א שטימע פון שטילקייט, אדער א אין א שטימע און נאכדעם שטילקייט, על כל פנים. האט ער דאס געהערט איז ער ארויס געגאנגען און ווייטער רעדט ער מיט די אייבערשטער דאס הייסט נאך די מראה דאס איז אזוי ווי די סדר איז ענליך לכאורה צו יחזקאל מען זעט א גרויסע מראה נאכדעם איז דא א דיבור הגם ס'איז שוין דא געווען א דיבור פריער דארף מען פארשטיין אז אנדערע לעוועל אנדערע סארט און די זעלבע זאך ממש די זעלבע משא ומתן די אייבערשטער פרעגט אים וואס טוסטו און ער זאגט די זעלבע קנא קנאתי און די אייבערשטער ענטפערט ער אים אזוי. קוק וואס דו זאלסט טון, פשטות איז ער זאגט ער אזוי ווי עס גייט טאקע זיין א עונש, האסט טענות אויף די אידן, קוק מען גייט טאקע נעמען קער פון זיי, דו גיי צוריק, עסט גיין מדברה דמשק, עסט טון דריי זאכן, עסט מושח זיין חזאל, דער א נייער מלך אויף ארם, ער גייט רודף'ן די אידן, אונז גייען לערנען שפעטער, יהוא בן נמשי, א נייער מענטש, יהוא בן נמשי גייסטו מושח צו מלך אויף די אידן, ער גייט איבערנעמען פון בית אחאב, אויסהארגענען בית אחאב, שפעטער און ווערן די מלך אנשטאט פון זיי, און א דריטע אלישע בן שפט עסטו מאכן א נביא אנשטאט זיך. רש"י זאגט דא פון חז"ל אז די אייבערשטער מיינט אים מרמז צו זיין אז איך דארף נישט אזעלכע נביאים ווי דיך וואס זאגן קטרוגים, איך דארף נביאים וואס העלפן די אידן. איז נעם א צווייטע נביא אלישע. על כל פנים, דא איז נישט, פשטות איז נישט אזוי, פשטות זאגט ער, דאס גייט זיין א עונש, און ער פירט אויס, דער וואס חזאל וועט נישט הרג'נען וועט יהוא הרג'נען, דער וואס יהוא וועט נישט הרג'נען וועט אלישע הרג'נען, ס'בלייבן סך הכל זיבן טויזנט מענטשן ברכים, קניען, וואס האבן זיך נישט כורע געווען, זיך נישט געבוקט צו די בעל. דאס איז דאס וועט בלייבן, און דאס איז אלץ די דריי מענטשן, זיי גייען ממשיך זיין בעצם דיין עבודה פון אויסראטן די עבודת הבעל און צוריק מחזיר זיין בתשובה די אידן, דאס איז לכאורה די ווארט, אדער מעניש זיין. שוין, איז אליהו געגאנגען פון דארט, ערשטע זאך האט ער געטראפן, שטייט ווי ער האט געטראפן אלישע, עס הייסט נישט אויפן סדר וואס מיר האבן געלערנט, נאר די ערשטע זאך טרעפט ער אלישע, און אלישע איז חורש, ער אקערט דארט מיט צוועלף בקר, צוועלף קיען. און אלישע גייט, אליהו גייט אדורך, געט אים א ווארף זיין רעקל, זיין אדרת, ער געהאט א ספעציעלע אדרת, אונז גייען זען שפעטער, און אלישע האט דאס נאר באקומען דעם אדרת, האט עפעס אנגעכאפט עפעס א ריח, און האט אפגעלאזט די גאנצע בקר, און נאכגעלויפט אליהו, ער האט געזאגט פאר אליהו, קוק איך גיי נאר געבן א קוש פאר די טאטע און מאמע, איך זאג זיי גוד ביי, און איך קום, איך גיי נאך דיך, איך ווער דיין תלמיד, איך ווער, איך געב זיך אינגאנצן איבער פאר דיך. און אלי' זאגט עפעס אזוי גיי איך וואס האב דיך עפעס געטוהן, נישט קלאר וואס ער מיינט צו זאגן, כאילו איך האב דיך גארנישט געטוהן, אבער למעשה אלישע גייט, ער נעמט דעם בקר, ער שעכט עס, ער קאכט עס אויף, ער געבט מאכט א גרויסע פארטי פאר די עולם, ס'הייסט אזא גוט ביי פארטי, ער איז פרייליך, ער האט געטראפן זיין תפקיד אין לייף, ער גייט נאך אלי', און אזוי האט ער געטוהן, געגאנגען נאך אלי', געווארן זיין משרת, ס'הייסט ער געהאט א אלטע נער, יעצט אלישע איז בעצם די נער, ער גייט נאך אלי'.